ברוך השם, מסכת סוטה, דף ט'. עמוד א', די ערשטע שורה אויבן. היא כחלה לו עיניה, זי האט מיט כחול געמאכט שיין די אויגן, לפיכך עיניה בולטות, אירע אויגן וועלן ארויסשטארן, היא קלעה לו את שערה, זי האט געפלאכטן די האר, לפיכך כהן סותר את שערה, דער כהן טוט פונאנדערנעמען די פלעכטן פון איר האר, היא הראתה לו באצבע, זי האט אים געוויזן מיט די פינגער, זי האט אים מרמז געווען ער זאל קומען צו איר, לפיכך ציפורניה נושרות, דעריבער ווערן אפגעריסן אירע נעגל, היא חגרה לו בצילצול, זי האט זיך אנגעטון מיט שיינע בענדלעך, לפיכך כהן מביא חבל המצרי, דעריבער ברענגט דער כהן א חבל א שטריק וואס איז געמאכט פון די שטעקעלעך וואס וואקסן ארום א טייטלבוים, וקושר לה מ'בינדט איר צו למעלה מדדיה היא פשטה לו את יריכה זי האט אויסגעשטרעקט איר דיך לפיכך יריכה נופלת איר דיך פאלט איין היא קיבלתו על כריסה לפיכך דעריבער בטנה איר בויך צבה ווערט געשוואלן היא האכילתו זי האט אים געגעבן צו עסן מעדני עולם די בעסטע זאכן פון דער וועלט לפיכך קרבנה מאכל בהמה די מנחת קנאות, די מנחה פון א סוטה איז פון שעורים פון גערשטן וואס דאס איז מאכל בהמה. היא השקתהו, יין משובח, זי האט אים געגעבן צו טרינקען דעם בעסטן וויין, בכוסות משובחים, אין גוטע כוסות, לפיכך כהן משקה מים המרים, דעריבער טוט איר דער כהן אנטרינקען די מים המרים, במקידה של חרס, אין א מיאוסע כלי וואס די כלי איז פון ערדע. היא עשתה בסתר, זי האט געטאן די עבירה באהאלטן, יושב בסתר עליון, שם בה פנים, טייטש רש"י אויף דאס ווארט פנים מיינט מען פני, ווי שטייט אין פסוק ושמתי את פני איז א לשון פון פניה, מען טוט זיך אוועקקערן פון אלע זאכן און דער אייבערשטער פארנעמט זיך אין דעם, שנאמר ווי שטייט אין פסוק ועין נואף, די אויג פון דעם וואס איז מזנה שמרה ווארט נשף ביז עס ווערט נאכט, לאמור צו זאגן לא תשורני עין, א אויג זאל מיר נישט זען. ער גייט זאגן אין פסוק זעט מען דעם ענין אז היא עשתה בסתר דבר אחר א אנדער פשט היא עשתה בסתר המקום פרסמה בגלוי דער אייבישטער איז מפרסם איר חטא בגלוי פאר אלעמען שנאמר שטייט אין פסוק תכסה דו טוסט צודעקן שנאה דאס וואס דער אייבישטער האט פיינט

מאחת לאחת למצוא חשבון, לערן איך דאך פון דארטן אפ אז פרוטה פרוטה, אז אפילו אין קליינע עבירות איז זיך מצרף, מען טוט אויף זיי שטראפן, אויב אזוי וואס כ'האב פריער דערמאנט א פסוק כי כל סאון סואן ברעש למה לי, וואס דארף איך האבן דעם פסוק? אז מען טוט שטראפן אלע קליינע עבירות נעמען זיך צוזאמען, דאס ווייס איך דאך שוין פון דעם פסוק אחת לאחת, ענטפערט די גמרא, לכמידה, פון דארט לערן איך אפ אז במידה שאדם מודד, מודדין לו, אז די שטראף איז פון די חטא. פרעגט די גמרא, אויב אזוי אז דו זאגסט פון דעם כי כל סאון סואן ברעש לערנסטו אפ מידה כנגד מידה, ומאחר דנפקא ליה מכי כל סאון סואן ברעש לערן איך אפ מידה כנגד מידה, דאס וואס כ'האב דערמאנט פריער א פסוק בסאסאה מיט דער מאס בשלחה מ'טוט אוועקשיקן תריבנה טוט מען קריגן. למה לי, איך האב פריער געזאגט איך לערן פון דארט אפ, מידה כנגד מידה טוט מען שטראפן, און וואס איז געווען די עבירה אזוי איז דער עונש, כ'ווייס דאך שוין דאס א פון דעם פסוק כי כל סאון סואן, ענטפערט די גמרא לכדרב חיננא בר פפא, ס'איז דער דרשה פון רב חיננא בר פפא, דאמר רב חיננא בר פפא, אין הקדוש ברוך הוא נפרע מן האומה, דער אייבישטער ווערט נישט איבערצאלט פון דעם פאלק עד שעת שילוחה, ביז דער צייט שילוחה, ביז וואנען די פאלק ווערט פארלוירן פון דער וועלט, שנאמר ווי שטייט אין פסוק בסאסאה אין איר מאס בשלחה ווען זיי האבן ארויסגעשיקט די אידן תריבנה האסטו איר געטון קריג. קומט דאך אויס לויט דער גמרא אז דעמאלט ווען מען האט געשטראפט די מצריים האט מען זיי געמאכט אינגאנצן פארלירן פון דער וועלט, זאגט די גמרא איני ס'איז דאך ניט אזוי, וואס דאך האמר רבא רבא האט געזאגט שלושה כוסות האמורות במצרים, דריי כוסות ווערט דערמאנט, דריי מאל ווערט דערמאנט דאס ווארט כוס ביי דעם חלום פון שר המשקים. למה פארוואס אין אמת'ן ווערט דאך דערמאנט אין דער פרשה פיר מאל כוס, פארוואס מען טרינקט ארבע כוסות פסח, פארוואס די חכמים האבן מתקן געווען ארבע, איז דא אויף דעם איין טעם איז טאקע פון ארבע לשונות של גאולה, און אויך ווערט דערמאנט אז איינס פון די טעמים איז וואס פיר מאל ווערט דארט דערמאנט כוס, נאר דער מהרש"א באווארנט אונז דא, אין פרשה ווערט טאקע דערמאנט פיר מאל כוס, איך רעכן צו דאס, אבער אין דעם חלום, אין דעם סיפור החלום, ווערט נאר דערמאנט דריי מאל כוס, אחת איין כוס ששתת בימי משה, וואס די מצרים האבן געטרינקען אין דער צייט פון משה, ואחת און איין כוס ששתת וואס זיי האבן געטרינקען בימי פרעה נכה ווען נבוכדנצר מלך בבל איז געקומען און האט געשלאגן די מצריים, ואחת און איין כוס פון שטראף שעתידה לשתות עם חברותיה לימות המשיח. וועלן זיי ווערן באצאלט צוזאמען מיט זייערע חבר'טעס, מיט זייערע פרענדס, זע איך דאך, אז ביי דער ערשטע מכה איז די מצרים נישט געווארן אינגאנצן פארניכטעט, וכי תימא וועסטו וועלן פארענטפערן הנך אזדו, די מצרים וואס זענען דעמאלט געווען, די זענען געווארן אינגאנצן פארניכטעט, והני אחריני נינהו. און דאס קומט פון אנדערע פעלקער וואס זיי האבן זיך באזעצט אין מצרים, אבער די מצריים זענען געווארן אינגאנצן פארניכטעט, והתניא מיר האבן געלערנט. אמר רבי יהודה, רבי יהודה האט געזאגט, מנימין, א נאמען, גר המצרי, ער איז געוועזן א גר, פריער איז ער געווען א מצרי און ער האט זיך מגייר געווען, היה לי חבר, האב איך געהאט א חבר מתלמידי רב עקיבא. פון די תלמידים פון רב עקיבא איז ער געווען. אמר מנימין גר המצרי, האט דער מנימין דער גר געזאגט, אני מצרי ראשון, איך בין דער ראשון. ער אליין האט זיך מגייר געווען. ביי די מצרים שטייט אזוי, ביי אנדערע פעלקער ביי עמון און מואב. אז די פרויען זענען זיך מגייר זענען זיי גלייך מותר לבא בקהל, און אזוי ביי די מענער, לא יבא עמוני ומואבי בקהל השם, קיינמאל נישט, ווי עס זיין אנדערע פעלקער נישט פון עמון ומואב, אז אויב ער האט זיך מגייר געווען מעג ער קומען בקהל השם מעג ער נעמען א בת ישראל. ווי איז אבער ביי די מצרים שטייט בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבא להם בקהל השם, דאס הייסט א מצרי איז זיך מגייר ווערט ער אנגערופן א ראשון, ער קען נישט נעמען קיין בת ישראל, וועמען נעמט ער? נאך א מצרית וואס האט זיך מגייר געווען, א מצרית טאר ער אויך נישט נעמען, ער מוז נעמען א מצרית ראשונה. די קינד וואס וועט ווערן געבוירן, דאס הייסט שוין מצרי שני, א שני איז אויך אסור לבא בקהל, מיט וועמען מעג נעמען די שני, האט געהאלטן מנימין גר המצרי, ער מוז אויך נעמען א שני, ווייל אויב די שני וועט נעמען א מצרית ראשונה, לערן איך אפ פון א פסוק להם הלך אחר פסולן, וועט די קינד ווידער זיין א שני, און אויב דער שני וויל אז זיין קינד זאל מעגן קומען בקהל חתונה מיט א איד, מוז דער שני מצרי שני נעמען א מצרית שני' האט ער דאס געזאגט, אני מצרי ראשון ונשאתי מצרית ראשונה, איך האב גענומען פאר א פרוי א מצרית ראשונה, אשיא לבני איך וועל חתונה מאכן צו מיין זון מצרית שני'. מיין זון איז דאך א שני און ער וועט נעמען א מצרית שניה כדי שיהא בן בני מותר לבא בקהל, אז מיין אייניקל זאל קענען קומען אין קהל. זע איך דאך אז די מצריים זענען נאך דעמאלט געוועזן דארטן אין די צייט פון ר' עקיבא'ן, ווייל אויב איך וועל זאגן אז די מצריים זענען דארט געווארן אינגאנצן פארניכטעט, און די פאלק וואס געפינט זיך יעצט אין מצרים איז אנדערע, פאר אנדערע פעלקער איז דאך דער דין אז זיי מעגן גלייך קומען בקהל השם, עס דארף נישט זיין קיין דור שלישי, אלא זאגט די גמרא אי איתמר הכי איתמר, רב חיננא בר פפא האט אזוי געזאגט, אמר רב חיננא בר פפא, אין הקדוש ברוך הוא נפרע מן המלך, דער אייבישטער ווערט נישט נפרע, געשטראפט, פון דעם מלך, עד שעת שלוחו, ביז דער מלך ווערט אינגאנצן פארניכטעט.

אמימר האט געזאגט וואס רב חיננא בר פפא האט געזאגט אויף דעם פסוק, נישט ווי כ'האב פריער געזאגט אויף דעם פסוק בסאסאה בשלחה תריבנה, נאר דעם פסוק. מאי דכתיב, ס'שטייט אין פסוק כי אני ה' לא שניתי, טייטשט זיך יעצט דאס ווארט לא שניתי, כ'האב נישט געטאפלט, אויב איך שטראף די גויים טו איך זיי שטראפן ביז זיי ווערן פארניכטעט, איך דארף נישט טאפלען זיי נאכאמאל שטראפן. ואתם בני יעקב לא כליתם, די אידן וועלן נישט ווערן פארלענדט. אני השם לא שניתי לא הכיתי לאומה, איך האב נישט געשלאגן א פאלק ושניתי לה און איך זאל דארפן טאפלען, איך האב זיי געשלאגן ביז זיי ווערן פארניכטעט. ואתם בני יעקב לא כליתם, אבער די אידן אפילו ווען זיי האבן א שטראף ווערן זיי נישט פארניכטעט, היינו דכתיב דא שטייט אין פסוק חצי מיינע פיילן אכלה בם, די מכות וועלן זיך ענדיגן חצי כלין, אבער והם אינם כלין, זיי וועלן נישט ווערן פארענטפערט. אמר רב המנונא האט רב המנונא געזאגט, אין הקדוש ברוך הוא נפרע מן האדם, דער אייבישטער ווערט נישט געשטראפט פון די מענטש, עד שתתמלא סאתו, ביז עס ווערט אנגעפילט זיין מאס. שנאמר שטייט אין פסוק, במלאות עס ווערט אנגעפילט שפקו, זיין גאנצער רצון, אלע זיינע תאוות, האט דער רשע שוין דערגרייכט, דעמאלט יצר לו, דעמאלט קומט אויף אים צרות. דבורים. דרש רב חיננא בר פפא, מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק, רננו צדיקים בשם, לישרים נאוה תהילה. איז דאס לשון אין פסוק זאגט דער מהרשא עס האט געדארפן שטיין רננו צדיקים לשם אזוי ווי שטייט אסאך ערטער מיט א למד וואס מיינט מען בשם אל תקרי זאלסט נישט ליינען נאוה תהילה אלא נאר נוה וועגן דעם וואוינונג תהילה דארף מען לויבן דעם אייבערשטן וועגן די הייזער וואס מען האט געבויט דארף מען לויבן דעם אייבערשטן, זה דאס איז משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשיהם, ביי זיי האט נישט די שונאים האבן נישט הנאה געהאט פון זייערע זאכן וואס זיי האבן געטון, דוד, ביי דוד'ן דכתיב עס שטייט טבעו, ס'איז געווארן איינגעזינקען בארץ אין דער ערד שעריה אירע טויערן, איז דוד המלך האט נישט געבויט קיין בית המקדש, דאס גייט נישט ארויף אויף די טויערן פון בית המקדש, דאס גייט ארויף, עס ווערט דערמאנט אז דוד המלך האט איינגענומען א פעסטונג מצודת ציון האט עס געהייסן, און נאכהער איז עס געווארן אנגערופן. דאָרט אין די שטאָט פֿון דוד, עיר דוד, איז פֿריִער שטײט חשבֿ השם להשחית, חומת בת ציון, גײט עס אַרױף אױף דער שטאָט פֿון מצודת ציון, אױף דער שטאָט דער עיר דוד, אַז דאָס אױך, טבעו בארץ שעריה, די טױערן זענען געװאָרן אײַנגעזונקען אין דער ערד, אַז װען די שׂונאים זענען דאָרטן געקומען, מיט די צייטן פון צדקיהו'ן האבן זיי עס נישט געפונען, ווען זיי זאלן געווען געפונען די טויערן נעמען זיי מיט מיט זיך ווייל עס איז געווען געמאכט פון מעטאל. משה, דאמר מר, מיר האבן געלערנט, לכאורה וואלט מען דאך געדארפן פריער מפרש זיין משה און נאכדעם דוד'ן, משה איז דאך געווען פריער, נאר איך האב געזען ווער פון די מפרשים שטעלט זיך אויף דעם, כ'געדענק נישט ווער, און ער זאגט ווייל ביי משה רבינו שטייט זיך עס נישט בפירוש, נאר ס'איז אזוי געווען א מסורה, אבער ביי דוד המלך, און ווי רש"י איז דא מסביר, זעט מען דאך איז דארט אין פסוק אז דאס גייט ארויף, חשב השם להשחית חומת בת ציון, גייט דאס ארויף אויף די מצודת ציון וואס דוד האט איינגענומען, און טבעו בארץ רעדט דאך שוין דאס בפירוש, איז מען פריער מפרש דאס איז בפירוש, משה דאמר מר, מיר האבן געלערנט משנבנה מקדש ראשון ווען ס'איז געווארן אויפגעבויט דער ערשטער מקדש, נגנז איז געווארן באהאלטן אוהל מועד, קרשיו די ברעטער, קרסיו די העקעלעך, ובריחיו און די ריגלען, ועמודיו און די זיילן, ואדניו און די שוועלן, היכא, ווי איז דאס געווארן באהאלטן? אמר רב חסדא אמר אבימי, תחת מחילות של היכל, אונטער די היילן פון היכל איז דאס געווארן באהאלטן. און די גמרא זאגט דאך אין סוכה אז דאס איז נאך דא ביז היינט, שמא תאמר אבד סיכוים, תלמוד לומר עצי שיטים עומדים, אז זענען עומדים לעולמי עד. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, סוטה נתנה עיניה זי האט געגעבן אירע אויגן, במי שאינו ראוי לה אין דעם בעל עבירה וואס איז נישט ראוי צו איר, מה שביקשה לא ניתן לה וואס זי האט געוואלט האט מען איר נישט געגעבן, ס'איז נישט געווארן געגעבן צו איר ווייל זי איז דאך אסור צו דעם בועל, און מה שבידה און וואס איז אין אירע האנט נטלוהו ממנה האט מען פון איר צוגענומען. אויב זי טרינקט די וואסער איז דאך מתה, און אויב זי איז זיך מודה ווערט זי דאך גע'אסר'ט צום מאן, נעמט מען דאך צו פון איר האנט איר כתובה. שכל הנותן עיניו יעד' יעדער וואס גיט זיינע אויגן במה שאינו שלו, וואס באלאנגט נישט צו אים, מה שמבקש אין נותנים לו, וואס ער בעט גיט מען אים ניט, און מה שבידו נוטלין ממנו, דאס וואס איז דא אין זיין האנט נעמט מען אויך צו פון אים, וכן מצינו בנחש הקדמוני, אזוי טרעפן מיר ביי דעם נחש, שנתן עיניו וואס האט געגעבן זיינע אויגן במה שאינו ראוי לו, אין דער זאך וואס די זאך איז נישט ראוי צו אים, מה שביקש, וואס ער האט געוואלט, לא נתנו לו, האט מען אים נישט געגעבן, ומה שבידו, וואס איז געווען אין זיין האנט, נטלוהו ממנו, האט מען פון אים צוגענומען. אמר הקדוש ברוך הוא, דער אייבערשטער האט געזאגט, אני אמרתי, איך האב געמיינט, יהא מלך על כל בהמה וחיה, דער נחש וועט זיין א מלך אויף אלע בהמות און חיות, ועכשיו און יעצט, ארור ארור פארשאלטן מכל הבהמה ומכל חית השדה. אני אמרתי איך האב געמיינט, יהלך בקומה זקופה, ער וועט גיין ווי אזוי א מענטש גייט אויפגעשטעלט, עכשיו יעצט על גחונו ילך, אויפן בויך זאל ער גיין. פון וואנען ווייס איך וואס דער אייבישטער האט פריער געוואלט עס זאל זיין? פון די קללה לערן איך זיך אפ די זאכן אז מ'האט אים געשאלטן על גחונך תלך, איז דאך א סימן אז פריער האט ער געדארפן גיין נישט אויפן בויך, געדארפן האבן פיס. אמרתי יהא מאכלו מאכל אדם, כ'האב געמיינט ער וועט עסן וואס א מענטש עסט, עכשיו עפר יאכל, יעצט וועט ער עסן ערד. הוא אמר האט געזאגט אהרוג את הוא אמר ער האט געזאגט אהרוג את אדם איך וועל הרג'ענען אדם הראשון ואשא את חוה כ'על נעמען חוה פאר א פרוי עכשיו יעצט איבה אשית כ'על טון פיינטשאפט בינך צווישן דיר ובין האשה צווישן די פרוי ובין זרעך צווישן דיינע קינדער ובין זרעה וכן מצינו די זעלבע זאך טרעפן מיר ביי קין רש"י זאגט קין איז נישט געווען צופרידן וואס מיט הבל'ן איז געבוירן געווארן נאך א צווילינג, אזוי דאך געבוירן מיט קין'ען איז אויך געבוירן געווארן א צווילינג, נאר מיט הבל'ן איז געבוירן געווארן צוויי, און די זעלבע זאך ביי קרח, קרח האט געוואלט זיין א כהן גדול, און בלעם, בלעם האט געוואלט האבן געלט פון בלק. ער האט אים צוגעזאגט, און ער איז געגאנגען נאכמאנען די געלט וואס ער האט אומגעברענגט פֿיר און צוואַנציק טויזנט אידן, איז דעמאלט האט ער געווען זיין סוף. ודואג איז אויך די זעלבע זאך, האט זיך מקנא געווען אין דוד'ן. ואחיתופל טרעפט מען אויך די זעלבע זאך מיט דוד המלך, וגחזי. וואס איז געוועזן ער האט געוואלט אפנעמען די די געלט פון נעמן'ען און ער איז געווארן א מצורע ואבשלום און אבשלום וואס האט געקריגט אויף די מלכות ואדוניהו ועוזיהו וואס האט געקריגט אויף די כהונה איז געווען שטייט דארט דערמאנט והצרעת זרחה במצחו והמן די זעלבע זאך המן שנתנו עיניהם במה שאינו ראוי להם, זיי האבן געגעבן זייערע אויגן אויף א זאך וואס איז פאסט נישט פאר זיי, מה שביקשו וואס זיי האבן געבעטן, לא ניתן להם נישט געווארן געגעבן צו זיי, ומה שבידם נטלו מהם מען האט אויך צוגענומען דאס וואס איז געווען ביי זיי אין האנט. אין דער משנה האבן מיר געלערנט בירך התחילה בעבירה, דעריבער ווערט די ירך געשטראפט פריער, פרעגט די גמרא מנא הני מילי וואנען ווייס איך אז די ירך ווערט פריער געשטראפט אילימא וועסטו וועלן זאגן משום דכתיב וואס שטייט אין פסוק, בתת השם דער אייבערשטער וועט געבן את ירכך נופלת. ואת בטנך צבה, דעריבער גייסטו זאגן, ער ווערט דאך דערמאנט פריער אין פסוק ירך, און נאכדעם בטן, והכתיב שטייט דאך א צווייטע פסוק וצבתה בטנה ונפלה ירכה, דארט שטייט פארקערט, פריער בטן און נאכדעם ירך. אמר אביי, האט אביי געזאגט, כי לייט, ווען דער כהן האט איר געזאגט די שבועה, די קללה, לייט תחילה ירך והדר בטן לייט, פריער האט ער געזאגט דעם ירך, נאכדעם האט ער געזאגט דעם בטן. ומיא כי בדקי, און ווען די וואסער האט בודק געווען, כי אורחייהו בדקי, האבן בודק געווען ווי דער סדר, ווי זיי קומען פריער אריין,

וואס זאגסטו אז ביי די קללה איז פריער געווען ירך נאכדעם בטן? אין פסוק שטייט דאך וואס דער כהן האט צו איר געזאגט האט ער פריער דערמאנט בטן נאכדעם ירך, ענטפערט די גמרא ההוא דאס דמודע לה כהן, דער כהן האט איר מודיע געווען דבטן ברישא, אז פריער וועט קומען די שטראף אויפן בטן, והדר ירך, און נאכדעם דער ירך, כאטש ער האט זיך פריער דערמאנט ירך, בתת השם את ירכך נופלת, ואת בטנך צבה אין דער קללה, דאך האט ער געזאגט ס'וועט קומען פארקערט, פארוואס האט ער יא דאס געדארפן זאגן, שלא להוציא לעז על מים המרים, מ'זאל נישט מוציא לעז זיין. מען זאל נישט זאגן עס האט נישט געטון ווי דער סדר פון דער שבועה וואס דער כהן האט איבער געשוואוירן, איז פון דעם אויך א סימן אז דאס איז נישט געקומען צוליב דעם כהן, נאר איז דאס א צווייטע סיבה. רש"י. סוטה, דף ט, עמוד ב', די משנה. זאגט די משנה, שמשון הלך אחר עיניו, די גמרא וועט ווייטער אראפברענגען א פסוק, ער איז געגאנגען נאך זיינע אויגן, וואס האט זיך אים געדאכטן אז דאס איז גלייך, לפיכך דעריבער איז ער געווארן געשטראפט, נקרו פלשתים את עיניו, די פלשתים האבן אויסגעשטאכן זיינע אויגן, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, ויאחזוהו פלשתים, די פלשתים האבן אים אנגעהאלטן, וינקרו את עיניו, זיי האבן אויסגעשטאכן זיינע אויגן. ס'איז א המשך צו די פריערדיגע משנה, אז במידה שאדם מודד, מודדים לו, מיט וואס א מענטש זינדיגט, איז פון דער זאך די שטראף. אבשלום נתגאה בשערו, אבשלום האט זיך געהאלטן גרויס מיט זיינע האר, לפיכך דעריבער נתלה איז ער געווארן אויפגעהאנגען בשערו אין די האר, ווי עס ווערט דערמאנט אין תנך, ער איז געריטן, עס האט זיך פארטשעפעט די האר האט זיך פארטשעפעט אין די צווייגן פון א בוים, און נאכער ווי נאכער האט מען אים דערהארגעט, ולפי שבא ווייל ער איז געקומען על עשר פלגשי אביו, לפיכך דעריבער ניתנו בו איז אין אים געווארן געגעבן עשר לונביות, צען שפיזן, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, ויסבו האבן ארומגערינגלט עשרה נערים, ווי שטייט אין פסוק, נושאי כלי יואב, ולפי שגנב, און ווייל ער האט געגנבעט לב אביו, די הארץ פון זיין פאטער, שגנב ג' גניבות, ס'דא א צווייטע גירסא אין משניות שטייט ג' לבבות, ער האט גע'גנב'עט לב אביו, די הארץ פון זיין פאטער, ולב בית דין, און די הארץ פון בית דין. אבשלום האט געזאגט צום טאטן, ער וויל גיין באצאלן זיינע נדר וואס ער האט געמאכט דארט אין חברון, האט ער געבעטן דעם טאטן אז דער טאטע זאל אים געבן א צעטל אז צוויי מענטשן זאלן מיט אים מיטגיין, די צוויי מענטשן וואס ער וועט אויסקלייבן. איז ער צוגעגאנגען צו די ראשי סנהדרין, און ער האט גענומען צוויי, זענען געגאנגען מיט אים, און אזוי נאך אנדערע צוויי, ביז ווען ער האט צוזאמען גענומען צוויי הונדערט מענטשן, ראשי סנהדראות, האט ער דאך, ווי מען זאגט, אפגענארט דעם טאטן, און ער האט אפגענארט דעם בית דין, און אויכעט ולב ישראל, דארטן ווערט דערמאנט אין תנך ווען מ'איז געקומען האבן א דין תורה האט ער אויסגעפרעגט איינעם וואס איז דיינע טענות זאגט ער אים אה ווען איך זאל דיך משפט'ן וואלט איך דיר געמאכט גערעכט ווייל דו ביסט דאך זיכער און זיכער גערעכט אזוי ער האט געוואלט צוציען צו זיך די אידן איז ווייל האט עס געווען ווי מען זאגט דריי שנאמר ווי שטייט אין פסוק ויגנב אבשלום את לב אנשי ישראל, לפיכך דעריבער נתקעו בו איז געווארן אין אים אריינגעשטעקט ג' שבטים, דריי אייזערנע רוטס, שנאמר שטייט אין פסוק ויקח יואב, אזוי שטייט דארט אין פסוק יואב האט גענומען, שלושה שבטים דריי ריטן בכפו אין זיין האנט, ויתקעם, און ער האט עס אריינגעשטעקט בלב אבשלום, וכן לענין הטובה, אזוי ווי מיר זאגן במידה שאדם מודד, מען טוט א עבירה מודדים לו ביי עונש, די זעלבע זאך זאגן מיר ביי גוטס אויכעט. מרים המתינה למשה שעה אחת, מרים האט געווארט, ווען מען האט אריין געווארפן משה רבינו די קעסטל אין וואסער האט זי געווארט, שנאמר ווי שטייט אין פסוק ותתצב אחותו מרחוק, די שוועסטער האט זיך אוועק געשטעלט פון דערווייטענס צו זען וואס עס וועט זיין, וואס וועט זיין מיט אים שפעטער. איז פאר דער זאך וואס זי האט געווארט, לפיכך דעריבער נתעכבו לה ישראל ז' ימים במדבר, די אידן האבן געווארט אויף מרימ'ן זיבן טעג, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, ווען מרים איז געוועזן מצורע, שטייט דארט דערמאנט והעם לא נסע, די פאלק איז נישט אוועק געגאנגען עד האסף מרים, ביז וואנען מרים האט שוין געקאנט אריינקומען אין קהל אריין. די זעלבע זאך זעען מיר ביי יוסף. יוסף זכה לקבור את אביו. יוסף האט געהאט דעם זכות ער זאל זיך מתעסק זיין, קובר זיין זיין פאטער. ואין באחיו גדול ממנו, פון די ברידער איז נישט געווען קיין גרעסערן פאר אים, ער איז דאך געווען מלך, קומט אויס ער האט אפגעגעבן גרויס כבוד, נישט קוקנדיג וואס ער איז א גדול האט ער זיך פארנומען מיט קבורת אביו, שנאמר ווי שטייט אין פסוק ויעל יוסף לקבור את אביו, יוסף איז ארויפגעגאנגען קובר זיין זיין פאטער, ויעל עמו מיט אים איז ארויפגעגאנגען גם רכב אויך רייטוועגן א גם פרשים. מי לנו גדול מיוסף, ווער האט נאך געהאט א גרעסערן כבוד ביי קבורה אז זאל ווערן נקבר דורך גרויסע מענטשן ווי יוסף, שלא נתעסק בו אלא משה, מיט אים האט זיך מתעסק געווען משה, וואס משה רבינו איז דאך געווען דער גדול מישראל, האט דאך יעצט משה רבינו אויך געהאט א זכות, א כאטשיג געווען א גדול, דאך האט ער זיך מתעסק געווען מיט די קבורה פון יוסף. משה זכה בעצמות יוסף, ואין בישראל גדול ממנו, ער איז געווען דער גרעסטער, דאך האט ער קובר געווען יוסף'ן, שנאמר ויקח משה את עצמות יוסף עמו, מי גדול ממשה, ווער האט דאך געהאט א גרעסערן זכות זיך מתעסק זיין מיט אים ביי די קבורה, ווער האט געהאט מער פון משה שלא נתעסק בו אלא המקום, ס'האט זיך מיט אים פארנומען נאר דער אייבישטער, שנאמר ווי שטייט אין פסוק ויקבר אותו בגיא, לא על משה בלבד אמרו, דאס איז נישט געווארן געזאגט נאר אויף משה רבינו, אלא על כל הצדיקים אויף אלע צדיקים, שנאמר שטייט אין פסוק והלך לפניך צדקך, נאך הונדערט און צוואנציג יאר ס'וועט גיין פאר דיר די גערעכטיגקייט, ס'האט א שייכות צו די גמרא האט דאך פריער געזאגט אז ווען איינער טוט א מצוה ווי דער מהרשא איז מסביר ווערט באשאפן א מלאך און דער דער מלאך גייט פאראויס. און נאכדעם שטייט דארט אין פסוק כבוד השם יאספך, די כבוד פון אייבערשטן וועט דיך דא אסיפה ווערט זיך דערמאנט אויף קבורה, איז לכאורה וויאזוי שטייט דאס נאר ביי משה, נאר די טייטש איז ביי משה זעט אויס דאס וואס דער פסוק דערמאנט דאס בפירוש, דאס איז דאך נאך א באזונדערע זכות.

דכתיב שטייט אין פסוק, אבשלום האט געזאגט צו זיין טאטן, אלכה נא איך וועל גיין ואשלמה איך באצאלן את נדרי מיין נדר, וכתיב שטייט אין פסוק, את אבשלום הלכו מאתיים איש, מיט אבשלומ'ן איז געגאנגען צוויי הונדערט מענטשן, קרואים גערופענע, והולכים לתומם, זיי זענען געגאנגען צו זייער גאנצקייט, זיי האבן נישט געוואוסט וואס דא קומט פאר, ואמרינן בסוטה דירושלמי, אין ירושלמי מסכת סוטה ווערט דערמאנט קרואים, דאס וואס שטייט דארט אין פסוק מאתיים איש קרואים, מיינט מען גערופן מיט דוד, דורך דוד, שעל ידי מצוות דוד, ווייל דוד האט געהייסן הלכו עמו, ווי אזוי איז דאס געווען? אמר לו, אבשלום האט געזאגט צו דוד'ן, כתוב לי שרייב צו מיר שילכו עמי זאלן מיט מיר גיין אותם שניים שאבחר, צוויי מענטשן וואס איך וועל אויסקלייבן זאלן גיין מיט מיר, וכתב לו האט ער אים געשריבן אז דעם וואס אבשלום הייסט גיין, די צוויי מענטשן ער הייסט גיין זאלן גיין מיט אים. והיה מראה חותמו של דוד לשניים האט ער געוויזן דאס צו צוויי והולכים אחריו איך מיין אז דאס האט דער טאטע געמיינט מיט דעם צעטל וכן לשניים אחרים אזוי צו אנדערע צוויי עד שכינס מאתים ביז ער האט צוזאמען גענומען צוויי הונדערט וכולן ראשי סנהדראות און אלע זענען געווען די הויפט פון די סנהדרין הרי לב אביו ולב בית דין האט ער געגנבעט די הארץ פון זיין פאטער און די הארץ פון בית דין ולב אנשי ישראל, דכתיב, ווי שטייט אין פסוק בקרב איש להשתחוות וגומר, וכתיב, ווי שטייט אז אבשלום ווען איינער האט געדערציילט די טענות וואס ער האט לגבי זיין חבר ער האט מיט אים א דין, האט אים אבשלום געזאגט מי ישימני שופט בארץ, ווען איך זאל זיין דער שופט וואלסטו זיכער געווען גערעכט, ווייל דיינע טענות זענען גערעכטע טענות. וכתיב, ווי שטייט ויגנב אבשלום את לב אנשי ישראל ואין באחיו גדול ממנו, אין יוסף'ס ברידער איז נישטא קיין גרעסער פון אים, שהיה מלך.

שלא נתעסק בו אלא משה שגדול מישראל, מיט יוסף'ס קבורה האט זיך מתעסק געווען משה רבינו וואס איז דער גרעסטער פון די אידן, ואין בישראל גדול ממנו, צווישן די אידן איז דאך נישט געווען גרעסער פון משה, הרי שבמידה שמודד מיט דעם וואס ער האט געמאסטן זיך נישט גערעכנט מיט זיין כבוד לקבורת יוסף, על ידי גדול בה מיט דעם מדדו לו האט מען געמאסטן צו משה רבינו שאין גדול בכבודו כבוד ממשה קיינער האט נישט מער א כבוד געהאט שלא נתעסק בו אלא הקדוש ברוך הוא דער אייבישטער האט זיך באשעפטיגט מיט זיין קבורה. גמרא, תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט שמשון בעיניו מרד, שמשון, האט דורך די אויגן ווידערגעשפעניגט אין אייבערשטן, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, ויאמר שמשון אל אביו, שמשון האט געזאגט צו זיין פאטער, שטייט דארט פריער, ער האט געזען א פרוי, האט ער געזאגט צו זיין פאטער, אותה קח לי, נעם איר צו מיר, כי היא ישרה בעיני, ווייל זי איז געפעלט מיר. לפיכך, ווייל ער האט געזינדיגט מיט די אויגן, נקרו פלשתים את עיניו. זיי האבן אויסגעשטאכן די פלשתים זיינע אויגן, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, ויאחזוהו פלשתים, די פלשתים האבן אים אנגעהאלטן, וינקרו את עיניו, זיי האבן אויסגעשטאכן זיינע אויגן, פרעגט די גמרא, איני, ס'איז דאך ניט אזוי, והכתיב, אין פסוק ווערט דערמאנט אז די עלטערן האבן געפרעגט צו שמשונ'ען איז נישט פארהאנען מבנות ישראל זאלסט נעמען א פרוי, דו דארפסט נעמען מבנות הערלים, ווערט דאך שטייט דארט נאכדעם אין פסוק ואביו ואמו לא ידעו, דער פאטער און די מוטער האבן נישט געוואוסט, כי מהשם היא, אז דאס וואס שמשון וויל די פרוי, דאס איז מהשם, כדי ס'זאל ארויסקומען ווי ס'איז שפעטער געווען זיך רייצן מיט די פלישתים, איז דאך עס ווי מ'זאגט איז דאך שמשון, ס'איז דאך געוועזן מהשם איז דאך עס געוועזן. ענטפערט די גמרא, כי אזל מיהא ווען ער איז געגאנגען איז ער דאך בתר, ווי איז גורס דער ב"ח, בתר ישרות עיניו אזל, ער איז ווי מען זאגט בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, ס'האט געקאנט געשען די זעלבע זאך דורך א צווייטן וועג אויכעט, ווי מ'האט דאך געזעהן ביי יוסף, מ'האט אים דאך געזעהן מיט אשת פוטיפר, כאטש זי איז געווען ראוי פאר אים און אלעס, איז געקאנט קומען מצד א צווייטן וועג. תניא, מיר האבן געלערנט רבי אומר, רבי זאגט, תחילת קלקולו בעזה, דער אנפאנג פון דעם קלקול פון שמשונ'ען איז געווען דער שטאט עזה, לפיכך לוקה בעזה, דעריבער איז ער אויך געווארן געשלאגן אין עזה, איז די גמרא מפרש תחילת קלקולו בעזה, דכתיב שטייט אין פסוק, וילך שמשון עזתה, שמשון איז געגאנגען דער שטאט עזה, וירא שם אשה זונה, לפיכך דעריבער לוקה בעזה איז אויך די דער עונש זיינער איז אויך געוועזן ווי געווארן אין עזה, דכתיב שטייט ויורידו אותו נאכדעם וואס מען האט אים אפגעשוירן די האר האט מען אים גענומען עזתה אין דער שטאט עזה. פרעגט די גמרא והכתיב פריער שטייט דאך אין פסוק וירד שמשון תמנתה. אזוי שטייט אין פסוק וירד שמשון תמנתה וירא שם אשה מבנות פלשתים ותיטב בעיני שמשון, און די מעשה פון תמנת איז געווען פאר די מעשה פון עזה, וואס זשע זאגסטו אז תחילת קלקולו איז געווען בעזה? ענטפערט די גמרא, תחילת קלקולו מיהא בעזה היה, דאס הייסט, די פון תמנת וואס איז פריער געווען איז נישט קיין אזא גרויסער קלקול, ער האט איר גענומען פאר א פרוי, זי האט זיך מגייר געווען, ער איז נישט געקומען בזנות, אבער אין עזה דאס איז געווען בזנות. שטייט אין פסוק ויהי אחרי כן, ס'איז געווען נאכדעם ויאהב אשה ער האט ליב געהאט א פרוי בנחל שורק, ושמה און איר נאמען דלילה, איז דער מהרש"א אין חידושי אגדות זאגט, ביי די פריערדיגע פרויען ווערט נישט דערמאנט דער נאמען, און דא ווערט יא דערמאנט דער נאמען. ביי די אשה פון תמנת, ביי די אשה זונה ווערט נישט דערמאנט, און דא ווערט יא דערמאנט דעם נאמען, זאגט אויף דעם די גמרא, תניא האט מען געלערנט רבי אומר רבי זאגט, אלמלא נקרא שמה דלילה, אויב מיר לערנען אלמלא מיט א אלף דארף מען נישט לערנען דעם לא, ווייל אלמלא מיט א אלף איז די טייטש אויב נישט, נאר אויב מיר לערנען אלמלא נאך די למד א יוד, איז דעמאלט די טייטש אלמלא אויב, דעמאלט דארף איך יא לערנען דעם לא. אלמלא נקרא שמה דלילה, ווען זאל נישט הייסן דלילה, ראויה היתה שתקרא דלילה, וואלט זי געדארפן הייסן דלילה. דילדלה את כוחו, טייטשט רשי דאס ווארט דילדלה מיינט מען ארויסגעריסן. דילדלה את לבו, זי האט אויסגעריסן זיין הארץ, דילדלה את מעשיו, דילדלה את כחו דכתיב עס שטייט, ויסר כחו מעליו די כח איז אוועק פון אים, דילדלה את לבו דכתיב עס שטייט, ותרא דלילה, דלילה האט געזען כי הגיד לה האט ער געזאגט את כל לבו, הייסט עס ער האט איר אלעס וואס ער האט געהאט אין הארץ האט זי צוגענומען פון אים, דילדלה את מעשיו, דאיסתלק שכינה מיניה, די שכינה איז אוועק, דכתיב שטייט אין פסוק, והוא לא ידע, ער האט נישט געוויסט שמשון, כי השם סר מעליו, ווייל דער אייבערשטער איז אוועק פון אים, און דער מהרש"א זאגט, אזוי ווי די גמרא זאגט דאך רבי מאיר דייק בשמא, האט שמשון אויך געדארפט מדייק זיין אין איר נאמען, און פון וואנעט ווייס איך זי האט צוגענומען דריי זאכן, ווייל עס ווערט דערמאנט דריי מאל ותאמר דלילה, דעריבער דרשן איך אז זי האט אים מדלדל געווען מיט דריי זאכן, מיט דעם כח, און מיט דעם הארץ, און מיט די מעשה. שטייט אין פסוק ווייטער ותרא דלילה, דלילה האט געזען כי הגיד לה האט ער דערציילט את כל לבו, אלעס האט ער דערציילט, מנא ידעה פון וואנעט האט זי געוויסט אז ער זאגט אמת, האט זיך שוין איינמאל געהאט געזאגט און ס'איז נישט געווען ריכטיג און נאכאמאל, פון וואנען האט זי געוויסט אז דאס איז שוין ריכטיג? אמר רב חנן אמר רב ניכרין דברי אמת, דברי אמת איז קאנטיג. אביי אמר אביי זאגט ידעה בו באותו צדיק זי האט געוויסט אין אים דלא מפיק שם שמים לבטלה ער וועט נישט דערמאנען דעם נאמען פון אייבערשטן אומזיסט כיוון דאמר נזיר אלקים אני ער האט געזאגט אז ער איז א נזיר האט דערמאנט דאס ווארט אלקים אמרה האט זי געזאגט השתא ודאי קושטא קאמר יעצט זאגט ער ריכטיג. שטייט ווייטער אין פסוק ויהי כי הציקה לו בדבריה כל הימים, זי האט אים מצער געווען מיט אירע רייד אלע טעג, ותאלצהו, און זי האט אים געפייניגט, מאי ותאלצהו, אמר רבי יצחק דבי רב אמי, בשעת גמר ביאה נשמטה מתחתיו. שטייט ווייטער אין פסוק, דאס שטייט פריער דארטן, איידער ער איז געבוירן געווארן, ווען דער מלאך האט געזאגט צו דער מאמען ועתה השמרי נא זאלסט זיך היטן, ואל תשתי יין זאלסט נישט טרינקען קיין וויין ושכר און אלטע וויין, ואל תאכלי כל טמא זאלסט נישט עסן קיין טמא'דיגע זאך, מאי כל טמא וואס מיינט מען מיט דעם כל טמא, ותו און נאך איז שווער, עד השתא דברים טמאים קאכלה, האט זי דען ביז יעצט געגעסן דברים טמאים טמא'דיגע זאכן? אמר רבי יצחק דבי רב אמי מ'האט געלערנט אין בית מדרש פון רב אמי, מען מיינט דברים האסורים בנזיר, די זאכן וואס א נזיר טאר נישט עסן, דאס די זאכן וואס ס'שטייט נישט בפירוש, למשל משרת ענבים, א נזיר וואס האט געווייקט די וויינטרויבן אין וואסער, איז אין דעם דא א טעם פון וויין, דאס דאס לערן איך נישט אפ פון כל אשר יעשה מגפן היין, אז דאס אויך זאל זי אויך נישט עסן. שטייט, ווען שמשון איז געווען זייער דורשטיג, זיין לעבן איז געווען אין סכנה, ויבקע אלקים האט דער אייבערשטער געשפאלטן את המכתש, מכתש ווערט אנגערופן די גאם אין וואס עס האלט זיך דער צאן, אשר בלחי וואס אין די באק פון דעם אייזל, אמר רבי יצחק דבי רב אמי האט מען געזאגט הוא איוה לדבר טמא ער האט געוואלט א דבר טמא ער האט גענומען בת נכר האט ער גענומען פאר א פרוי לפיכך דעריבער נתלו חייו איז געהאנגען זיינע לעבן בדבר טמא ווען נישט די דבר טמא וואלט ער געווען אויסגעגאנגען פון דורשט. שטייט אין פסוק ותחל רוח השם, איז פשטות טייטשט מען ותחל האט אנגעפאנגען, אמר רב חמא בר חנינא, אויף דער ותחל איז די טייטש חלתה, ס'האט חל געווען, ס'האט גערויט, נבואתו של יעקב אבינו, די נבואה פון יעקב'ן, דכתיב וואס ער האט געזאגט יהי דן נחש עלי דרך.

האט געקלאפט איינס אין די אנדערן איז געווען ווי ווי א בעל טוט רינגען. כתיב הכא דא שטייט לפעמו במחנה דן און כתיב התם דארט שטייט פעמון ורימון איז מיר אזוי ווי דארטן מיינט מען דאך פעמון א גלעקל מקשקש שטייט דאך ונשמע קולו בבואו אל הקודש איז דא געווען ביי אים אויך. שטייט ווי איז ווי איז געוועזן ותחל ווי איז דאס אויך געוועזן אז ס'האט אנגעפאנגען ותחל רוח השם איז דאס איז געוועזן בין צרעה ובין אשתאול אמר רב אסי צרעה ואשתאול שני הרים גדולים היו ס'איז געווען צוויי גרויסע בערג ועקרן שמשון שמשון האט זיי אויסגעריסן וטחנן האט זיי געמאלן זה בזה איינעם אין דעם אנדערן. והוא יחל להושיע את ישראל. וואס איז די טייטש דאס ווארט יחל? פשטות איז די טייטש אנהייבן. איז אין אמת'ן זאגט דער מהרשא קען מען אזוי אויך נישט טייטשן, ווייל והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלשתים ס'איז שוין געווען פאר אים אזעלכע וואס מ'האט געהאלפן. אמר רב חמא ברב חנינא, א יחל איז פון דעם לשון לא יחל. די טייטש איז, הוחל, ס'איז געווארן וואכעדיג שוין, שבועתו של אבימלך, די שבועה פון אבימלך. דכתיב ס'שטייט אין פסוק, אם תשקור דו'סט זיין פאלש לי צו מיר ולניני צו מיינע קינדער ולנכדי צו מיינע אייניקלעך, יעצט איז דאס געווארן בטל, ווייל זיי, די פלישתים, האבן עובר געווען אויף דער שבועה. דאס האט א ארט אין די הלכה די גמרא אז ווען צוויי איינער שווערט צו דעם אנדערן און איינער איז עובר די שבועה פאלט ער אפ פון אנדערן איך האב געזען אין עיון יעקב ברענגט ער אראפ דעם דין אין יורה דעה ווערט עס דערמאנט. מהרשא פרעגט דא אויף פארוואס זאל איך טייטשן דאס אפטייטשן וואכעדיג פשטות איז דאך די טייטש פון דעם א ס'אנגעהויבן. זאגט דער מהרשא איך קען נישט טייטשן אז מען מיינט אנצוהייבן, ווייל עס ווערט שוין פריער דערמאנט אז דאס ווערט דערמאנט אין די צייטן פון די שופטים נאך, אז אז דער אייבישטער ותצעקו אלי ואושיעה אתכם מידכם, איז דאך שוין געווען מושיעים פון די אידן פריער, מוז איך טייטשן דא הוחל נישט אנהויבן, דאס איז געווארן וואכעדיג. און די מהרשא איז מוסיף, ווייל דא שטייט אין פסוק ובעת ההיא ביי שמשון אין דער צייט פלשתים מושלים בישראל, פאר דעם זאל טאקע זיין די פלשתים האבן געמאכט צרות צו די אידן, ווי עס שטייט ואושיעה אתכם מידם, אבער ס'איז נישט געווען קיין בחינת מושל ווי די סדר פון א מלך טוט געוועלטיגן א פאלק. און די שבועה איז געוועזן אז איינער זאל נישט מושל זיין אויף דעם אנדערן ווי א מלך, און יעצט דא אז אז ווען מען זאגט עס אז ס'איז געווען בבחינת מושלים איז געווארן אראפגעגאנגען די שבועה, און דער מהרשא רעדט טאקע וואס איר האט געפרעגט, דער מהרשא זאגט איך דארף זאגן אז דעמאלט האט נאך געלעבט א אייניקל פון אבימלך, ווייל די שבועה איז נאר געווען ביז א אייניקל. און אזוי זעהט אויס זאגט דער מהרשא פון רשי אין חולין, זאגט אט אזוי א רשי.